די גמרא, דף בית עמוד בית, אמר מר, בערך צען שורות פון אויבן. דער עולם האט עס? צוויי פינטלעך, אמר מר. אמר מר ס'האמיר אויבן געלערנט אין די משנה, משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן. ס'האט מען געהאט אין די משנה אזוי, ס'האט מען געהאט דריי שיערן ביז ווען מ'קען ליינען קריאת שמע. ס'האט מען געהאט דעם שיעור פון עד סוף אשמורה ראשונה, דאס איז א דריטל נאכט, ס'האט מען געהאט די שיעור פון חצות, דאס איז אלס א גזירה א מענטש זאל נישט צוקומען לידי עבירה, זאל פארפאסן זמן קרישמע, און ס'האמיר געהאט די שיעור פונעם עלות, אבער לגבי דעם שיעור פון ווען מען קען אנהייבן קרישמע, האבן אונז נאר געהאט איין שיעור, דאס איז געווען די שיעור משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן, אז כהנים קענען גיין עסן תרומה, און ווי ס'איז אונז אויסגעקומען פון די גמרא אז דאס מיינט צאת הכוכבים, דאס מיינט ווען ס'ווערט נאכט, צאת הכוכבים מיינט ווען מען זעט דריי שטערנס. ורמינהו, די גמרא גייט יעצט ברענגען דריי ברייתות מיין איך. וואס מען גייט זען פארשידענע אנדערע סארט שיעורים ווען ס'הייבט זיך אן די זמן קרישמע, ורמינהו, כ'וועל דיר א סתירה פרעגן פון אן אנדערע ברייתא, מאימתי קורין את שמע בערבין, פון ווען גיי איך אנהייבן ליינען קרישמע, ווען איז די זמן קרישמע פון קרישמע של ערבית, משהעני נכנס לאכול פתו במלח, ווען דער ארעמאן. ווען דער ארעמאן קומט מיט זיין ברויט און זיין זאלץ און ער זעצט זיך עסן זיין נאכטמאל עד שעה שעומד ליפטר מתוך סעודתו ביז די צייט ווילאנג ס'נעמט אים די סעודה פשט איז די ברייתא געבט צוויי נייע טיים סטעמפס איינס ווען איך הייב אן האט עס נישט מיט צאת הכוכבים ס'האט מיט ווען דער עני קומט עסן זיין נאכטמאל און צוויי ביז ווען איך קען ליינען קרישמע וואס דאס האט מער נישט מיט אשמורה ראשונה ס'איז אסאך א קלענערע שיעור ס'איז ווי לאנג ס'נעמט זיין סעודה כ'ווייס נישט ווי לאנג דער ארעמאן איז געזיצן דארט און געגעסן זיין שווארץ ברויט באט לאמיר זאגן ס'איז געווען אפאר מינוט פופצן מינוט צוואנציג מינוט ס'איז נישט נישט די גרויסע שיעור וואס אונז האבן געהאט אין די משנה וואס איז די שיעור פון די פון די עני איז דער ס'איז דא א געווענליכער מענטש וואס קומט עסן זיין סעודה, און נאכדעם איז דא דער ארעמאן וואס קומט עסן זיין סעודה, און דער רש"י שמועסט אויס אז דער ארעמאן מוז זיך צואיילן פארוואס ער האט נישט קיין לעכט, אז ער האט נישט קיין לעכט איז ווי שפעטער אריין אין די נאכט וועט אים ווערן מער טונקל, איז ס'איז דא וואס זאגן אז אנהייב נאכט איז נאך איז נאך דא אביסל פונעם אור היום, וואס שיינט אריין, אדער קען מען זאגן אז ער האט נישט צופיל לעכט, ער האט דער קליין לעכטל וואס ער קען אנצינדן אנהייב נאכט, אזוי ווי א מענטש לעשט אויס די לעכטער נאך זעקסע זיבענע אכטע, ער האט נישט די לאקזשערי צו לאזן צו לאנג לייט, מילא מוז ער שנעל אפעסן זיין סעודה, סאו דער עני איז אייביג מקדים די סעודה פאר דער אנדערע מענטש, מילא ווען דער עני קומט אריין עסן זיין סעודה דעמאלטס איז די זמן. דעמאלטס איז די זמן פון קרישמע. תוספות פרעגט וואס טוט זיך מיט די עני אליין, דער עני איז דאך אויך א איד, און ער דארף אויך ליינען קרישמע, זאגסט אז די זמן קרישמע איז ווען ער קומט אריין, אמאל זענען רוב, אפשר היינט אויך, זענען רוב מענטשן געווען בני עניים, סאו זאגסט אז די זמן קרישמע ווען ער גייט עסן, עסט ער, אדער אדער ליינט ער קרישמע, וויאזוי ארבעט דאס? תוספות זאגט אז ס'איז לאו דווקא, משהעני נכנס, מ'מיינט צו זאגן ער קומט אהיים און זיין ווייב גייט אים צוגרייטן די מאלצייט, אוודאי דארף ער זיך איבערלאזן צייט, אביסל צו ליינען קרישמע, אבער איינמאל ס'איז די צייט וואס ער קומט שוין אריין צו זיין סעודה, מ'גייט אים אנגרייטן די סעודה, אין אנדערע ווערטער אפאר מינוט פאר זיין סעודה, דעמאלטס איז די זמן פון קרישמע. לאמיר זען ווייטער אינעווייניג. זאגט די גמרא אזוי, סיפא, די סיפא וואס געבט אונז א שיעור פון ווען דער עני הייבט זיך אויף און ער גייט און ער ענדיגט זיין סעודה, ודאי פליגא אמתניתין, דינגט זיך זיכער מיט אונזער משנה וואס אונז האמיר נישט געהאט אזא שיעור, אונז האמיר געהאט גרעסערע שיעורים. רישא מי לימא פליגא אמתניתין, לאמיר זאגן וועלן אונז זאגן אז די רישא קריגט זיך מיט אונזער משנה און דאס איז א נייע שיעור, זאגט די גמרא, לא עני וכהן חד שיעורא הוא, און דאס טרעפט מען אלץ אין די גמרא אז אפושי פלוגתא לא מפשינן איך זוך נישט אויב כ'האב נישט ווען זאג איך אז ס'איז א מחלוקת ווען כ'האב נישט קיין ברירה אויב קען איך צאמשטעלן שיטות צווישן משנות צווישן און ברייתות וועל איך אוודאי אייביג זאגן אז ס'איז די זעלבע שיעור, מילא עני וכהן חד שיעורא הוא, אין אנדערע ווערטער אויף אונזער שפראך וועט דאס מיינען אז ווען קומט דער עני אריין עסן זיין נאכטמאל, דאס איז ביי צאת הכוכבים, אזוי ווי דער שיעור אין די משנה איז געווען ווען די כהנים קומען אריין עסן זייער תרומה וואס דאס איז ביי צאת הכוכבים, איז די שיעור פון דער ארעמאן וואס קומט עסן זיין נאכטמאל, ווי די גמרא שטייט יעצט, מיינט אויך צאת הכוכבים. ורמינהו, ברענג איך דיר א צווייטע ברייתא, מאימתי מתחילין לקרות קרישמע בערבית. ווען קומט אריין א מענטש, ווען קען א מענטש אנהייבן לייענען קרישמע ווען משעה שבני אדם נכנסין לאכול פיתן בערבי שבתות ווען א מענטש קומט אריין עסן זיין סעודה פרייטאג צונאכטס דער טיים סטעמפ לאמיר זאגן ס'איז זיבן אזייגער דעמאלטס עסט א מענטש די סעודה ער ווארט צווישן זעקס און זיבן פארשטייט זיך אז ס'איז פריער ווען מ'רעדט דאך דא פון א פון א פריע שיעור על כל פנים ס'איז געווען א געוויסע סדר ווען א מענטש האט געגעסן זיין סעודה און און ווי רשי שמועסט אויס איז דאס געווען פריער ווי א גאנצע וואך זיין נאכטמאל? א מענטש עסט זיין נאכטמאל עסט ער ווען ער וויל, יא? אבער שבת וואס אלעס איז גרייט, מען דארף גארנישט קאכן, מען דארף גארנישט באקן, איז אלץ געווען אויסגעשטעלט אז די פרייטאג צו נאכט סעודות זענען געווען פריער ווי א גאנצע וואך, און דברי ר' מאיר אזוי לערנט ר' מאיר אז דעמאלטס, איז הייבט זיך אן די זמן קרישמע וחכמים אומרים משעה שהכהנים זכאין לאכול בתרומתן ווען די כהנים קענען גיין עסן תרומה סימן לדבר צאת הכוכבים דאס איז אונזער שיעור פון די משנה זאגט די ברייתא ווייטער ואף על פי שאין ראיה לדבר אפילו כ'האב נישט קיין קלארע ראיה אז ביי זמן צאת הכוכבים הייבט זיך אן נאכט דאס אלעס אין המשך צו די ווערטער פון חכמים וואס זיי זאגן אז נאכט הייבט זיך אן ביי צאת הכוכבים איז ואף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר האב איך אבער א רמז אינעם פסוק שנאמר שטייט אין פסוק אין נחמיה ואנחנו עושים במלאכה אונז פלעג מיר ארבעטן איז וחצים האלב פון אונזער פון אונזער ציבור איז מחזיקים ברמחים האבן געהאלטן די שווערדן איז מעלות השחר עד צאת הכוכבים מען האט דארט געבויט א מויער פאר די מיליטער און א האלבער מיליטער איז געשטאנען און געהיטן אזוי ווי היינט ס'דארף זיין וואטש פאוסטס אז די שונא זאל נישט אריין קומען אין אונזער לאגער איז האט זיך צוטיילט דער האלבער עולם האט געארבעט און א האלבער עולם האט געהיטן מיט שווערדן אז מען זאל נישט שטערן די ארבעט מעלות השחר עד צאת הכוכבים דאס איז אנגעגאנגען פון פונעם עלות ביז ביינאכט ביז צאת הכוכבים און די פסוק זאגט ווייטער והיו לנו הלילה משמר אז די נאכט איז געווען אויף צו היטן ביינאכט האט מען נישט געארבעט והיום מלאכה נאר בייטאג האט מען געארבעט מאי ואומר זאגט די ברייתא וואס דארף איך דעם צווייטן פסוק פשט איז אזוי וכי תימא אפשר פונעם ערשטן פסוק איז נאך נישט קיין ראיה בעצם א ראיה פורתא איז עס ס'זאגט אז מען האט געארבעט פון פון פון פונעם פונעם פונעם עלות השחר ביז צאת הכוכבים מען ארבעט בייטאג און מען שלאפט ביינאכט יא סאו איך זעה אז די אז די ווארק אווערס זענען פונעם עלות ביזן צאת איז שוין דא א שטיקל ראיה אז אז די טאג גייט פונעם עלות ביזן צאת אבער די ברייתא איז נישט צופרידן ברענגט די ברייתא די צווייטע פסוק וואס סטרעטשט קלאר אז והיו לנו הלילה משמר ביינאכט האט מען געהיט והיום מלאכה און בייטאג האט מען געארבעט און איך רוף אן די צייט וואס מען האט געארבעט רוף איך אן מיט יום, פארשטיי איך יעצט אז יום מיינט פונעם עלות ביז צאת הכוכבים, זאגט די גמרא אזוי, וכי תימא מכי ערבא שמשא ליליא, בעצם מצד דעם ערשטן פסוק וואלט איך געקענט זאגן אז פון די שקיעה ווען די נאכט הייבט אן צוקומען, יא ס'נאך דא די דמדומי חמה ס'נאך אויסגעמישט נאכט מיט טאג, אבער פונעם פונעם שקיעה איז ליליא קען איך שוין רופן נאכט, ואינהו די מענטשן וואס האבן געארבעט ביזן צאת. איז דמחשכי ווייל זיי האבן געארבעט שפעטער אריין נאך א זייגער וואס איך רוף שוין נאכט, אין אנדערע ווערטער בעצם וועל איך זאגן אז נאכט הייבט זיך אן ביי די שקיעה, און די זעלבע חשבון גייט יעצט די גמרא מאכן אז די טאג הייבט זיך אן ביים נץ. יא, מצד דעם ערשטן פסוק וואלט איך געקענט זאגן אז ס'מוז נישט זיין אז טאג גייט פון עלות ביזן צאת,

תא שמע, אויף דעם האב איך דעם צווייטן פסוק אז והיו לנו הלילה משמר אז ביינאכט האט מען נישט געארבעט, ביינאכט האט מען געהיטן והיום מלאכה, די צייט וואס מען האט געארבעט דאס די צייט וואס מען האט געארבעט דאס ווערט אנגערופן יום. תוס' פרעגט פארוואס איז נאר ראיה לדבר? פארוואס איז זכר לדבר? קען דאך נישט זיין מער קלארער אינעם פסוק. רשי האט אויך א מהלך, אבער רשי האט אביסל א קאמפליצירטע מהלך, אונז מיר גייען מיט תוספות, וואס לכאורה די פסוק קען דאך נישט מער קלאר זאגן אז טאג גייט פון פונעם עלות ביזן צאת, פארוואס רופסטו עס נאר א זכר לדבר און נישט קיין ראיה לדבר? סאו תוספות זאגט אז אוודאי האט מען עסטעבלישט אז טאג גייט פונעם אז טאג גייט פונעם עלות ביזן צאת, נאר אזוי ווי אונז האבן נעכטן געשמועסט, קריאת שמע איז לאו דווקא אנגעבינדן אין נאכט. קרישמע איז אנגעבינדן אין זמן שכיבה, מילא איז עס נאר ראיה לדבר, אבער יעדער פארשטייט אז זמן שכיבה האט א שייכות מיט נאכט, אבער צו זאגן פונקטליך אז ווען נאכט געפאלט יענע מינוט ווערט זמן שכיבה, דאס איז נאכנישט קיין ראיה לדבר, איך האב נאכנישט קיין פסוק וואס זאגט מיר ווען זמן שכיבה איז, איך האב נאר א פסוק וואס זאגט מיר ווען נאכט איז. על כל פנים האמיר דא געהאט אין א ברייתא האמיר געהאט צוויי שיטות ווען איך הייב אן ליינען קרישמע, די ערשטע שיטה איז געווען שיטת רבי מאיר, דאס איז. ווען א מענטש קומט אריין עסן זיין פרייטאג צו נאכטס סעודה, נישט קיין עני, סתם בני אדם, און נישט דורכאויס די גאנצע וואך. ווען ער עסט זיין פרייטאג, סתם מענטש, ווען ער עסט זיין פרייטאג צו נאכטס סעודה, דעמאלטס איז די זמן, דעמאלטס הייבט זיך אן די זמן קרישמע, דעמאלטס הייבט זיך אן די זמן שכיבה. די צווייטע שיטה וואס אונז האמיר דא געהאט די חכמים אומרים, דאס איז אין איינקלאנג מיט אונזער משנה וואס דארט איז געשטאנען סימן לדבר צאת הכוכבים, זאגט די גמרא אזוי. קא סלקא דעתך דעני ובני אדם חד שיעורא. כ'האב א סברא ראשונה דא צו זאגן אז דער עני ווען ער קומט אריין עסן זיין נאכטמאל א גאנצע וואך ובני אדם און דער מענטש וואס קומט עסן זיין סעודה פרייטאג צונאכטס איז חד שיעורא ס'איז די זעלבע שיעור. ס'איז געבויט אויף א סברא. אונז האמיר אנגעהויבן זאגן אז דער עני מוז זיך יאגן, ער האט נישט קיין לעכט, ער האט נישט קיין, ער קען נישט אריינשלעפן צופיל אין די נאכט אריין. אונז האמיר אויך געזאגט א סברא אז דער מענטש שבת ווען אלעס איז גרייט, קען ער אויך מקדים זיין, סאו לאמיר עסטעבלישן טענת די גמרא אז די ביידע האבן דעם זעלבן שיעור. ואי אמרת עני וכהן חד שיעורא, אויב גייסטו ווייטער מיט דיין הנחה וואס דו האסט אויבן געמאכט אז עני וכהן חד שיעורא אז די שיעור ווען דער עני קומט אריין עסן כל לילותיו זיין נאכטמאל איז די זעלבע שיעור פונעם כהן וואס דאס איז צאת הכוכבים, איז חכמים היינו רבי מאיר, האב איך מער נישט קיין מחלוקת, אונז זאגן מיר אזוי, אונז זאגן מיר אז אז עני מיט בני אדם איז דעם זעלבן שיעור, איז צאת הכוכבים, נאכדעם זאג איך עני וכהן איז דעם זעלבן שיעור, האלט איך ווייטער ביי צאת הכוכבים, נאכדעם האב איך א ברייתא וואס רעדט פון בני אדם און פון צאת הכוכבים, און די צוויי דארפן זיך צוקריגן ס'איז די זעלבע שיעור. ואי אמרת עני וכהן חד שיעורא חכמים היינו רבי מאיר אלא שמע מינה עני שיעורא לחוד וכהן שיעורא לחוד וויל די גמרא גרינדן דרינגען פון דעם אז עני מיט א כהן האבן צוויי באזונדערע שיעורים און דער און די זמן וואס דער עני קומט עסן נאכטמאל איז נישט ממש ביים צאת ווען דער כהן קומט עסן זיין תרומה, ענטפערט די גמרא לא, עני וכהן חד שיעורא, איך בלייב איך בלייב מיט מיין פריערדיגע הנחה אז עני וכהן האבן דעם זעלבן שיעור און ביידע איז אנגעבינדן אינעם צאת, ועני ובני אדם לאו חד שיעורא, וואס איך גיי דיר צעטיילן איז דער עני כל לילותיו ווען ער עסט זיין נאכטמאל, און סתם בני אדם ווען ער עסט שבת דארט איז נישט דעם זעלבן שיעור, מ'וועט באלד זעהן אין די גמרא. וועלכער איז פריער וועלכער איז שפעטער על כל פנים קודם וואס די גמרא האט אויפגעטון איז אז מען צעטיילט עס עני ובני אדם איז לאו חד שיעורא מילא האב איך שוין נישט קיין פראבלעם און און איך קען צעטיילן אויך בני אדם מיט צאת הכוכבים מילא שטימט שוין די מחלוקת אין די ברייתא אז ס'איז צוויי אנדערע שיטות. איז די גמרא איז צוריק געקומען צו די הנחה אז עני וכהן חד שיעורא דאס מיינט אז דער עני קומט עסן זיין און זיין נאכטמאל קאווע על עשב ביי צאת הכוכבים און די גמרא גייט עס יעצט נאכאמאל טשעלענדזשן. זאגט די גמרא ועני וכהן חד שיעורא, איז דאס טאקע אזוי אז עני וכהן האבן ביידע דעם זעלבן שיעור פון צאת הכוכבים ורמינהו איך וועל דיר א סתירה פרעגן און האלט מיר יעצט ביי די דריטע ברייתא אונז האמיר נאך א ברייתא וואס רעכנט אויס פארשידענע סארט שיטות ווען ס'הייבט זיך אן די זמן קריאת שמע ווען ס'הייבט זיך אן די זמן שכיבה מאימתי מתחילין לקרות קריאת שמע בערבין, ווען הייב איך אן ליינען קריאת שמע ביינאכט, משעה שקידש היום, בערבי שבתות, דברי רבי אליעזר, דאס איז א נייע שיטה וואס אונז האבן מיר נאכנישט געזען, ס'דא א א טיים פיריעד פון שקידש היום, לאמיר עס פרובירן מסביר זיין, שבת טאר מען נישט טון קיין מלאכה, יא שבת איז שבת, באט ס'דא א זמן פון בין השמשות, וואס איך ווייס נישט זיכער צו ס'איז שוין שבת אדער ס'איז נישט שבת, מוז איך מיך פירן. מוז איך מוז איך מיך פירן לחומרא מספק און אננעמען אז ס'איז שוין שבת סאו פון בין השמשות גייט שוין אטאמאטיש ווערן שבת סאו רבי אליעזר לערנט אונז גיימיר עס רופן זיך גרינגער צו מאכן עס גיימיר נישט דורכגיין די גאנצע סוגיא פון בין השמשות ס'איז איינע פון די שווערסטע סוגיות וואס איז דא זיך גרינגער צו מאכן גיימיר עס רופן פון די שקיעה יא סאו ווערט די שקיעה שקיעה איז הייבט אן ווערן ספק נאכט סאו פון די שקיעה כ'זאג נישט יעצט להלכה צו מ'מעג טון א מלאכה נאך די שקיעה אדער נישט. משא כ אונז זיך גרינגער צו מאכן איז פון די שקיעה איז שקידש היום בערבי שבתות, סאו ביז דערווייל איז רבי אליעזר די פריסטע שיעור וואס אונז האמער געהאט, אז ס'האט נישט מיט צאת הכוכבים, ס'האט נישט מיט א מינוט פאר צאת הכוכבים, אביסל שפעטער ווען דער עני קומט אריין, ס'איז שקיעה, ס'איז ווען ס'הייבט זיך אן ווערן ספק נאכט, שקידש היום בערבי שבתות, דעמאלטס הייבט אן ווערן זמן שכיבה, דברי רבי אליעזר.

ס'פאדערט זיך הערב שמש וואס דאס איז צאת הכוכבים, און ס'פאדערט זיך מחוסר כפרה וואס דאס איז אים מתיר צו עסן קדשים, און אונזער חידוש אין די משנה איז אז ער קען עסן תרומה פארדעם, אבער דאס זענען די דריי סטעפס פון זיין טהרה. סא קומט רבי מאיר און ער זאגט אז די צאת הכוכבים דאס איז דאס די הערב שמש, איך רוק דיר צוריק דעם זמן שכיבה צו די צייט ווען דער כהן גייט זיך טובל'ן, און דאס איז פארן צאת, דאס איז א דאס איז א סטעפ פארדעם. אמר לו רבי יהודה, האט רבי יהודה געטענהט והלא כהנים מבעוד יום הם טובלים, די הלכה איז, אז דער כהן דארף זיך טובל'ן בייטאג, מילא אונז קריגן מיר זיך דא וואס מיינט זמן שכיבה, טאג איז אוט אוו די קוועשטן, קיינער גייט נישט שלאפן בייטאג, און זיכער נישט אמאל, אויב יא רוף איך עס שנת צהריים, ס'איז זמן שכיבה, אונזער דיון דא איז א גאנצע צייט אין זמן שכיבה פון לילה, אז א מענטש וויל שלאפן אינמיטן טאג כל הכבוד לו, באט באט דאס איז נישט אונזער שמועס, זמן שכיבה פון לילה ווען ס'איז, בשכבך, וואס דו גייסט שלאפן אויף אויף נאכט. מילא דא וואס דו זאגסט מיר יעצט א שיעור פון אינמיטן טאג ווען די כהנים דארפן זיך טובל'ן, וואס האט עס מיט אונזער שמועס? די גמרא גייט באלד אויסברייטערן די טענה צווישן רבי מאיר און רבי יהודה. גייען מיר ווייטער. נאך א נאך א שיטה. וויפיל שיטות האבן מיר שוין געהאט דא אין די אין די. אונז האבן אנגעהויבן מיט רב לעזער'ס, דאס איז דאס איז. שקיעה, אונז האבן געהאט רב יהושע דאס איז צאת הכוכבים, אונז האבן געהאט רב מאיר דאס איז טבילה, גיימיר יעצט צו רב חנינא, רב חנינא אומר משעה שעני נכנס משעה שעני נכנס לאכול פתו במלח, דאס איז אונזער אלטער שיעור ווען דער עני גייט אריין עסן זיין נאכטמאל, רב אחאי ואמרי לה רב אחא אומר משעה שרוב בני אדם נכנסין להסב, דאס איז ווען סתם א מענטש גייט עסן סאפער, און. רשי זאגט דא אז ס'איז דא א ספק וויאזוי צו לערנען פשט אין רב אחא, אדער רעדט מען דא פון א מענטש ווען ער גייט עסן נאכטמאל סתם אין די וואך, אדער רעדט מען דא פון א מענטש גייט עסן נאכטמאל ערב שבת, דאס איז אונזער אלטע שיעור, ווען א מענטש קומט אריין פרייטאג צונאכטס, ביידע טענה'ט אבער רשי, איז די שפעטסטע, דער סתם מענטש וואס איז נישט קיין עני האט די לאקזשערי אז ער קען אנהייבן זיין סעודה שפעט, ער האט זיך זיין לעכט, ער האט זיך נישט ווי צו יאגן. און אפילו שבת ווען אלעס איז גרייט, און ער איז פריער ווי זיין נאכטמאל א גאנצע וואך, איז עס אבער נאך אלץ שפעטער ווי דער עני צו א צווייטער וואס וואס יא וואס מוז זיך צויאגן. על כל פנים האבן מיר דא געהאט בערך זעקס שיטות אויב איך געדענק, ווען ס'איז די ווען ס'איז די זמן קריאת שמע, ווען ס'איז די זמן שכיבה, פרעגט אונז די גמרא ואי אמרת עני וכהן חד שיעורא, רבי חנינא, הײנו רבי יהושע, װאָס לערנט רבי חנינא? רבי חנינא האָט געלערנט, משעה שעני נכנס לאכול פּתּו. װאָס לערנט רבי יהושע? רבי יהושע לערנט די שיעור פֿון אונדזער משנה, משעה שהכּהנים מטוהרים לאכול בתרומתן. דו רעכנסט דאָ, דו רעכנסט עס דאָ אױס אַלץ אַ מחלוקת, און. אויב דו זאגסט עני וכהן חד שיעורא איז דאך ממש די זעלבע זאך, אלא לאו שמע מינה, שיעורא דעני לחוד ושיעורא דכהן לחוד שמע מינה, די גמרא בלייבט אז ניין, כ'מוז נעמען דעם עני און דער כהן ווייל כ'טרעף אין א ברייתא צוויי דעות וואס קריגן זיך און איינער נעמט אן דעם שיעור פון עני און איינער נעמט אן דעם שיעור פון כהן קען עס נישט זיין די זעלבע שיעור מוז איך עס צעטיילן אז ס'איז צוויי באזונדערע שיעורים און די גמרא גייט שוין נעמען דעם שיעור פונעם עני און ער גייט עס אראפרוקן אז ס'איז שפעטער פונעם צאת דער עני יאגט זיך טאקע, ער האט נישט קיין לעכט, באט ס'איז נישט די זעלבע שיעור פונעם כהן וואס איז ממש ביים צאת קען ער שוין גיין עסן, ס'איז אביסל שפעטער, די גמרא גייט עס אראפרוקן, אז אפילו דער עני מוז נישט גיין עסן זיין נאכטמאל, איז זיין סדר נישט צו גיין עסן זיין נאכטמאל ממש ביים זמן רבינו תם, נאר ער האט אויך אביסל צייט וואס ער שטופט עס אפ און ער עסט אביסל שפעטער, און ס'שטימט מיט אונזער פשט אז זיין אישו איז די לעכט, נישט אזוי ווייט טאג ווייל מען רעדט דאך שוין דא יעצט צוריק אינמיטן נאכט ס'איז נישטא פון ווי ער גייט גארנישט פארדינען זאגסט אז ער האט נישט קיין ליכטיגקייט ס'איז דאך שוין נאכט וואס חילוק צו צו ער עסט אנהייב נאכט צו סוף נאכט די סברה ס'איז מיין מיין פשט אז זיין אישו איז די לעכט אז ער האט נאר די ביסל לעכט מילא מוז ער שפארן צייט העלפט אים אז אז ווען ער גייט עסן אנהייב נאכט באט ס'איז נאך אלץ נישט ממש צאת. הי מינייהו מאוחר פרעגט די גמרא זאגט די גמרא דאס האט מען יעצט געזאגט מסתברא דעני מאוחר ס'איז שטארק מסתבר אז אז דער עני איז שפעטער פונעם כהן ס'איז נאכן צאת דאי אמרת דעני מוקדם אויב זאגסטו אים אז ס'איז פריער איז רבי חנינא היינו רבי אליעזר די גמרא'ס טענה דא איז ווי תוס' איז מסביר איז אויב נעמסטו דעם עני יא זאגסטו עני וכהן איז לאו חד שיעורא דער עני איז נישט ביים צאת. יא? סאו מוז איך אים אדער לייגן שפעטער אדער לייג איך אים פריער. טענה'ט די גמרא אויב לייג איך אים פריער מוז איך גיין צו די שיעור פון רבי חנינא וואס איז אנהייב בין השמשות. ווייל די גמרא, ווי תוס' איז מסביר, זאגסט אונז קריגן מיר, אונז קריגן מיר זיך אויף זמן שכיבה. ווען דו רעדסט פון פאר נאכט, יא? איז נישט מסתבר צו נעמען די צייט פון צווישן די שקיעה און דעם צאת און מאכן א נייע טיים סטעמפ אז ניין, אז נישט נישט ביים צאת גייט א מענטש שלאפן, א מענטש גייט שלאפן א האלבע שעה פארן צאת. די גמרא האט פארשטאנען בסברה אז ס'איז נישט מסתבר אדער בין השמשות ווען ס'הייבט אן ווערן נאכט, אדער ביים צאת ווען ס'הייבט נישט אן ווען ס'איז שוין נאכט, יא? מילא טענה'ט די גמרא יעצט אויב רוק איך אוועק דעם עני פונעם צאת גיי איך אים מוזן לייגן בין השמשות האב איך מיך גארנישט געסאלווד, ווייל ווייטער וועט עס זיין ווי א אנדערע שיטה ווי אנדערע תנא אין די ברייתא וואס ער לערנט אז ס'הייבט זיך אן בין השמשות, ביידע קענען נישט לערנען די זעלבע, מילא מוז איך עס רוקן שפעטער, און איינמאל מ'רעדט פון אריין אין נאכט דארט קענסטו שוין מאכן אייניגע מען קען זאגן אז זמן שכיבה איז זיבענע, אכטע, ניינע, קענסט עסטעבלישן נייע צייטן ווען א מענטש גייט שלאפן. דאי אמרת דעני מוקדם רבי חנינא היינו רבי אליעזר לאו שמע מינה דעני מאוחר שמע מינה און די גמרא בלייבט דער עולם ווער ס'האט דאס איז כדאי אדער זיך עס אויסרעכענען אויסווענדיג זיי מאכן דא א שיינע סיכום פון ס'האמיר דא געהאט פארשידענע שיטות לאמיר עס פרובירן שנעל דורכגיין, וואס איז די די ערשטע שיטה איז רבי אליעזר, דאס איז ביי די שקיעה, דאס איז ווען ס'ווערט שבת, ווען ס'ווערט שבת, ב' עמוד ב'. די ערשטע די ערשטע שיטה וועט זיין רבי אליעזר, דאס איז ביי די שקיעה ווען ס'ווערט שבת, משעה שקידש היום בערבי שבתות. די צווייטע שיטה וועט זיין ווען די כהנים טובל'ן זיך, וואס דאס איז אביסל פאר דאס איז אביסל פאר צאת הכוכבים, די דריטע שיטה וועט זיין צאת הכוכבים, דאס איז די שיעור אין אונזער משנה, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, די פערדע שיעור וועט זיין דער עני, וואס אונז האמיר עס יעצט אראפגערוקט עני מאוחר אז ס'איז אביסל נאך נאך צאת הכוכבים, די פיפטע שיעור וועט זיין ווען סתם א מענטש קומט עסן נאכטמאל, דאס איז די שיעור פון ר' אחא וואס דער מענטש שבת וועט זיין די זעלבע שיעור ווי דער עני א גאנצע וואך. סתם א מענטש קומט עסן נאכטמאל א גאנצע וואך וואס ער האט די לאקזשערי אז ער קען עסן די שפעטסטע. דאס זענען די פינף שיעורים און אונז גיימער יעצט ווייטער אין די גמרא. אמר מר, אונז האמיר אויבן געהאט אין די ברייתות, אמר ליה רב יודא, האט רב יודא געטענה'ט צו ר' מאיר והלא כהנים מבעוד יום הם טובלים, ווי קענסטו זאגן אז די שיעור פון זמן שכיבה איז אנגעבינדן? איז די זעלבע צייט ווען די כהנים גייען זיך טובל'ן, די כהנים גייען זיך טובל'ן בייטאג, פרעגט אונז די גמרא שק שפיר קאמר ליה רבי יהודה לר' מאיר, רבי יהודה האט דאך א גערעכטע טענה, ענפערט די גמרא ור' מאיר הכי קאמר ליה ר' מאיר וועט אים צוריק ענפערן אזוי, מי ס, דו דארפסט פארשטיין וויאזוי איך קוק אן בין השמשות און וויאזוי דו קוקסט אן בין השמשות, און די רגע דו העסט זען מיין בליק אויף בין השמשות העסטו זען אז ס'איז בכלל נישט קיין קשיא, דהיינו. א בין א ד מי סברת צי דען לערנסטו דאנא אבין השמשות דידך קא אמינא אז איך רעד דא פון דיין בין השמשות אנא אבין השמשות דרבי יוסי קא אמינא ווען רבי יהודה קומט מיט א טענה אז כהנים דארפן זיך טובל'ן פאר מבעוד יום פאר נאכט האט דער רבי יהודה געהאט א הבנה אז בין השמשות איז א לענגערע תקופה רש"י רופט עס חצי מיל כ'גיי נישט אריינגיין ס'דא קשיות דערויף פארדעם ס'איז דא א א לענגערע פיריעד אוו טיים וואס דאס הייסט בין השמשות דעמאלטס קען איך מיך שוין נישט טובל'ן, פארוואס? וועגן דעמאלטס איז שוין זיכער נאכט, יא? מוז איך מיך טובל'ן פאר דעם, אין אנדערע ווערטער אין צום סוף איך מוז מיך טובל'ן פאר די שקיעה, איז די טענה פון רבי יהודה אז מבעוד יום הם טובלים, ר' מאיר טענה'ט ביי מיר איז בין השמשות נישט קיין לענגערע פיריעד אוו טיים, ביי מיר איז בין השמשות א מינוט פאר פאר רבינו תם, ס'דא דארטן א רגע וואס איז יום נכנס, ממילא צוויי דריי מינוט פארדעם קען זיך דער כהן גיין טובל'ן און דו ביסט מסכים אז ס'איז שוין ממש קרוב ללילה און דעמאלטס איז ביי מיר זמן שכיבה. איינמאל דו פארשטייסט אז מיין קאנסעפט פון בין השמשות איז אינגאנצן אנדערש ווי דיר אז איך מוז נישט ארויסגיין פון א גרויסע טיים פרעים וואס דעמאלטס איז ספק יום און ספק לילה און זיך טובל'ן פארדעם, נאר ביי מיר איז עס ממש מינוטן פאר נאכט, העסטו פארשטיין אז ביי מיר איז לעדזשיט צו זאגן אז דעמאלטס איז זמן שכיבה. מי סברת דאנא אבין השמשות דידך קא אמינא אנא אבין השמשות דרבי יוסי קא אמינא איך רעד פון די בין השמשות פון רבי יוסי דאמר רבי יוסי וואס זאגט רבי יוסי בין השמשות כהרף עין די גאנצע בין השמשות איז א אויגנבליק זה נכנס די נאכט קומט אריין וזה יוצא ואי אפשר לעמוד עליו עס איז אזא קורצע תקופה אזא קורצע צייט אז א מענטש אליין קען עס נישט מבחין זיין ממילא איך גיי די פאר מינוט פאר צאת הכוכבים פאר ס'ווערט נאכט

אונז האמיר געהאט צוויי ר' מאיר'ס בעצם, אונז האמיר געהאט איין ברייתא וואס זאגט אז ר' מאיר לערנט אז די זמן שכיבה וועט זיין ווען א מענטש קומט אריין עסן זיין סעודה שבת, וואס אונז האמיר א מינוט צוריק אויסגערעכנט אז דאס די לעצטע שיעור, און און דא האמיר יעצט א נייע ר' מאיר וואס אונז האמיר זייער שיין מסביר געווען אז ר' מאיר לערנט אז ס'איז נאך קודם בין השמשות, אז ס'איז נאך פאר אז ס'איז פאר נאכט, וויאזוי גייט די צוויי ר' מאיר'ס ארבעטן צוזאמען? דא לערנט ר' מאיר א שיטה וואס איז די לעצטע שיעור. די פרייטאג צונאכטס סעודה, דא לערנט ר' מאיר א שיעור וואס איז אסאך פריער, דאס איז קודם בין השמשות ווען די כהנים טובל'ן זיך. ענפערט די גמרא תרי תנאי אליבא דר' מאיר אז עס איז געווען אין בית מדרש צוויי תנאים וואס האבן געלערנט צוויי אנדערע שיטות פון ר' מאיר, קשיא דר' לעזער אדר' לעזער זאת אומרת ר' לעזער איז אויך זייער פראבלעמאטיש פארוואס ווייל אונז האמיר ר' לעזער אין די משנה וואס זאגט ר' לעזער אין די משנה ר' לעזער אין די משנה זאגט אז משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן עד סוף אשמורה ראשונה דברי ר' לעזער, יא דאס איז אונזער משנה, דא יעצט די ברייתא וואס כ'האב יעצט גענדיגט איז די ערשטע שיטה ר' לעזער, וואס זאגט ר' לעזער משעה שקידש היום בערבי שבתות דאס איז דאס איז ביי די שקיעה פון די פריסטע שיעורים וואס אונז האמיר, אויב נישט די פריסטע שיעור אז איינמאל כ'לאז מיך אריין אין ספק לילה און ספק יום איז שוין זמן שקיעה, וויאזוי גייט ארבעטן די צוויי ר' לעזער'ס? איז די ערשטע תירוץ וואס די גמרא פרובירט איז תרי תנאי אליבא דרבי אליעזר אז די זעלבע תירוץ אז ס'איז אין בית מדרש זענען געווען צוויי תנאים וואס האבן געהאט אנדערע קבלות וואס איז שיטת רבי אליעזר ואיבעית אימא ענטפערט די גמרא אן אינטערעסאנטע כאפ ריישא לאו רבי אליעזר היא קוקטס אריין אין די משנה אונז האמיר א משנה די משנה זאגט מאימתי קורין את שמע בערבין משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן עד סוף אשמורה ראשונה דברי רבי אליעזר טענה'ט יעצט די גמרא אז די ערשטע פאל אין די משנה איז צעטיילט עד סוף אשמורה ראשונה, די זמן וואס איך געב דיר ביז ווען מען קען ליינען קריאת שמע דברי ר' לעזער, דאס וועט טאקע זיין שיטת ר' לעזער, אבער דאס וואס די משנה הייבט אן, מאימתי קורין את שמע, משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן, דאס וועט זיין א תנא קמא, דאס איז נישט ר' לעזער, וואס אונז האמיר א ברייתא וואס ר' לעזער לערנט אן אנדערן שיעור, ביז דא עמיר לערנען היינט בסייעתא דשמיא.